יעצט האבן אונז נאך איין פרשה, ס'איז צוטיילט אין צוויי פרקים, סתם אזא לאנגע פרשה, דאס איז די פרשה פון מוספים, אונז לייענען פון דעם יעדע יום טוב און ראש חודש און אזוי ווייטער, און דאס איז א פרשה וואס איז בעצם א השלמה פון פרשת ספר ויקרא, איינע פון די פרשות אין במדבר וואס איז די מערסטע קלאר א תואר השלמה פון ויקרא, וואס דארט ויקרא האט מען געלערנט אלע קרבנות, איין זאך, צווייטע זאך וואס מ'לערנט אין ויקרא איז אלע מועדים, אין פרשת אמור איז געשטאנען וואס יעדע מועד, איז געשטאנען דארט והקרבתם אשה לה' ס'איז נישט געשטאנען פונקטליך וועלכע אשה און וואס און ווען און ווי, דא כאילו איז דא א פרשה וואס פלעכט צוזאם די צוויי זאכן, סיי ווען עס זענען די מועדים, מער ווייניג לויט די סדר וואס שטייט אין פרשת אמור, און וואס סיי פונקטליך וועלכע קרבן זאל מקריב זיין אין מועדים. נאך א זאך וואס עס פלעכט צוזאם, קען מען זעהן אין די פרשה פון נסכים און מנחות וואס האבן געלערנט אין פרשת שלח, יא וואס ביז דעמאלט האט מען נישט געוואוסט פון אזא זאך אז יעדע קרבן קומט מיט נסכים און מנחות, דארט ווייסן אונז, יעצט לייגט די תורה אלעס אריין אזוי ווי אין איין פעקעזש מיט זייער קלארע אינסטראקשענס, משונה'דיג קלאר משונה'דיג, עס לאזט נישט איבער גארנישט מען זאל אליינס טראכטן כאילו, די פרשה איז זייער אינטערעסאנט ווער עס איז מדייק. דא פרשיות אין די תורה וואס שטייט איין כלל מ'דארף אליינס טראכטן אלעס יא זאג דיך דא אז מאכסט א קרבן דא גיבט דארט זאג איך דיך זאלסט מאכן מנחות פארשטיי אליינס אז די קרבן קומט מיט מנחות כמשפטם און דא די תורה לייגט עס אליינס אריין צאם שטעלט אליינס צאם די פאזל פאר דיך מאכסט א קרבן מיט די מנחה מיט די נסך ליין ולשמן ול און פאר די פאר די שור פאר די איל די כבש און אזוי ווייטער זייער א קלארע פרשה און זעט אויס אז ס'איז א חלק פון די ענין פון קרבנות און זייער וויכטיג מ'זאל עס האבן זייער קלאר למשל די און ווייטער די פרשה פון פרי החג פון סוכות וואס שטייט דא שטייט נישט מ'זאל מאכן דרייצן די ערשטע טאג און מיינוס איינס יעדן טאג ביז זיבן די לעצטע טאג ניין שטייט יעדן טאג וביום הראשון וביום השני ממש כמעט די זעלבע לשון ענליך וואס מ'האט געזען למשל ביי די קרבנות פון נשיאים דאס איז א סדר וואס כמעט נאר ביי קרבנות אפשר ביי די מפקד ביי די פקודים קען מען עס זען אזא סארט זאך אז ממש די תורה לאזט נישט זאלסט אליינס טראכטן, ער וויל זאגן יעדע זאך, איין זאך נאכן צווייטן, מיט אלע פרטים, מיט אלעס וואס דו וואלסט געקענט אליין פארשטיין פון אנדערע פרשיות, דאס איז א תכונה וואס מ'זעט, איך מיין אז כמעט נאר אין פרשיות פון קרבנות און אזעלכע סארט זאכן, פון די משכן האט מען עס געזען, זייער א אינטערעסאנטע זאך. על כל פנים דאס איז די פרשה פון מוספים. אדער בעצם פארוואס זאג איך מוספים דארף מען זאגן תמידים ומוספים, יא אונז האבן געלערנט אין ספר ויקרא אז ס'דא קרבנות, קרבנות א ציבור קרבנות חובה פון חטאת און אזוי ווייטער קרבנות נדבה פון א יחיד, יעצט לערנט מען א נייע סארט זאך וואס הייסט קרבנות חובה פון א ציבור, ס'איז דא אין דעם עולה און חטאת אלע סארט קרבנות, אבער ס'איז קבוע לפי הזמן, דאס איז א זאך וואס אונז האבן געלערנט אפשר וועגן תמיד האבן אונז נישט געלערנט מער פון דעם, איז זאגט ער אזוי, נעמט יעדן טאג איז דא צוויי כבשים. יעדע כבש קומט מיט זיין סדר, עשירית האיפה, מיט שמן, רביעית ההין שמן, און רביעית ההין יין, און אזוי ווייטער, דאס איז יעדן טאג. קומט שבת לייגט מען צו פאר דעם רופט מען עס מוסף, מען לייגט צו, וואס לייגט מען צו, נאך שניי כבשים, וואס זיי זענען א עולה, על עולת התמיד, און ווייטער, די תורה לאזט נישט זאלסט מאכן קיין שום ווערן קאנפיוזד, חוץ פון די עולת התמיד ונסכה לייגסטו צו די שניי כבשים. קומט ראש חודש לייגט מען צו א גרעסערע עולה צוויי בקר, א אייל, זיבן כבשים, און נאך א חטאת וואס שטייט צום סוף, נאך א אינטערעסאנטע זאך מ'דארף מדייק זיין די עולה און די חטאת וויאזוי ס'גייט צוזאמען יעדע איינע פון די מועדים און אזוי ווייטער, ס'איז אינטערעסאנטע זאך, דאס איז דאס איז בראשי חדשים, בראשי חדשיכם. קומט פסח איז דא קרבן פסח, פסח לה', פון דעם רעדט ער נישט די תורה דא, תורה דערמאנט אז בקיצור אז ס'איז דא א מקרא קודש ביום הראשון שפעטער ביום השביעי, אבער וואס איז מען מקריב ביום הראשון? מען מקריב אויכעט צוויי פרים, אייל שבעה כבשים, און א חטאת, און דאס איז די זעלבע סדר יעדן טאג, קומט יום הביכורים דעמאלטס וואס טוט מען ווייטער? פאר צוויי פרים, אייל שבעה כבשים, און א שעיר עזים לחטאת, די זעלבע סדר איז כמעט אלע די אלע ימים טובים די בעיסיק קרבן חטאת קרבן מוסף, און דא זעהן אונז ווייטער נאך א זאך מ'האט צאמגעלייגט ס'דא די מקרא קודש יערליכע יא ביי שבת האט מען עס נישט מ'רעכנט דא ביי שבת אין פרשת אמור שטייט יא שבת איז קודש דא שטייט נישט אז שבת איז א מקרא קודש שבת איז פלעין ביום השבת אבער ביי אלע מועדים ווערט דערמאנט ווען איז די מקרא קודש די קרבן פסח ווערט נישט דא דערמאנט ס'נישט קיין קרבן מוסף זעלבע זאך די אנדערע קרבנות וואס דא שבועות ביכורים און אזוי ווייטער ווערט נישט דערמאנט נאר די מוספים. נאך א זאך וואס ער פארגעסט נישט צו אריינלייגן יעדע מאל אז ס'זאל זיין תמימים, זייער אינטערעסאנט וועלכע הלכות, מ'קען זאגן נאך אסאך הלכות פון קרבנות יעדע מאל, די תמימים זעהט אויס זייער א וויכטיגע הלכה וואס ווערט דערמאנט יעדע מאל כמעט ביי יעדע קרבן עקסטער. ס'איז אויך אינטערעסאנט צו זעהן ווי אזוי די תורה פרעימט יעדע זאך, ס'הייסט ס'איז דא, אונז וואלטן געזאגט ביי שבת, ביי שבת, ביי שבועות, ביי חנוכה, ביי סוכות, און אזוי ווייטער, חנוכה איז נישט דא, און די תורה גייט זייער קלאר אויף די סדר ה החדשים יא ס'איז אנדערש ווי למשל אין פרשת ספר שמות וואס לערנט מען פון די מועדים חג האסיף בתקופת השנה און אזוי ווייטער דא שטייט עס נישט אזוי דא שטייט פונקטליך וועלכע טאג און וועלכע חודש און אויך דא שטייט נישט נעמען פון נישט קיין די מועדים האבן נעמען אפילו ס'שטייט פסח דאס איז די קארעקט פון די קרבן פסח יא דאס שטייט חג שטייט נישט חג המצות שטייט ס'איז א חג און מען עסט שבעת ימים מצות, זייער אינטערעסאנט, ביום הביכורים איז די איינציגסטע מיין איך וואס האט דא א נאמען יום הביכורים אבער אויכעט ער זאגט בהקריבכם מנחה חדשה בשבועותיכם דאס איז אזוי ווי א נאמען הגם כ'ווייס נישט פונקטליך וואס ס'טייטש בשבועותיכם די אנדערע קומען נישט מיט קיין נאמען דא אין דעם פרק, זייער אינטערעסאנטע זאך צו באמערקן, נאך א זאך.